ס'איז געווען א מעשה אין די ערשטע יארן נאך די מלחמה, נאך די צווייטע וועלט מלחמה אין אמעריקע, איז געווען א בחור וואס האט געלערנט אין ישיבה, אין לובאוויטשער ישיבה אין ניו יארק. געווען א בחור, א תלמיד חכם, למדן, געזעצן געלערנט. אבער יעמאלט אין אמעריקע איז דאך געווען זייער שטארק אז יעדער איינער דארף אויכעט האבן עפעס א פאך, א מלאכה, און מען דארף גיין לערנען אין אוניווערסיטע, באקומען א תואר, באקומען א דעגרי, און דאס איז געווען א חלק פון דעם לעבן דארטן, ס'איז געווען אזוי שטארק אז אפילו פרומע אידן האבן געפילט אז מען מוז דאס טאן, אנישט וועסטו נישט האבן קיין פרנסה. דעמאלטס איז געווען, דער לובאוויטשער רבי איז דעמאלטס געווען אין זיינע גלייך אין ערשטע יארן נאך די הסתלקות פון דעם רבי'ן ריי"צ, און ער האט געפירט א גרויסע מלחמה אויף מחנך זיין דעם נייעם דור, דעם יונגן דור, און אויך די טאטעס, אז נישט דאס, אז מ'דארף נישט מורא האבן, מ'דארף נישט טראכטן וועגן תכלית, מ'דארף נישט טראכטן וועגן דעם עתיד, מ'דארף זיך אריינווארפן אין לערנען. און א קינד, און כמובן א בחור, אין די יארן וואס ער איז אין די יארן פון תלמוד תורה, פון ישיבה, דארף ער זיצן און לערנען און פארגעסן פון אלע זאכן, און ס'וועט קומען די צייט וועט דער אייבישטער אים באזארגן און געבן אלץ וואס ער דארף, און ער וועט געפינען פרנסה און אלע זאכן. דאס איז געווען איינע פון די גרויסע עניינים וואס דער לובאוויטשער רבי האט געפירט יענע יארן, א גרויסע מערכה אויף משנה זיין דעם גאנצן קוק אין דעם פרומען עולם אפילו אין אמעריקע. דער רבי האט דעמאלט שטארק גערעדט וועגן דעם, וואס מען געפינט אין פרשת שמות אין היינטיגע סדרה, וועגן דעם די גזירת פרעה, אז די גזירת פרעה וואס איז געווען, די כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, האט דער רבי דעמאלט געטייטשט אז דאס גייט אויף היינטיגע צייטן, אזוי ווי ס'איז גע דא א מצרים, לאמור אלע גלות'ן ווערן דאך אנגערופן ווי ס'שטייט על שם מצרים שהם מצירים לישראל, איז אזוי ווי ס'איז דא דער גלות אין מצרים איז אויכעט דא דער גלות איצטער, און אזוי ווי ס'איז יעמאלט געווען א פרעה און גזירות איז אויכעט די זעלבע גזירות און די זעלבע פרעה תורה היא נצחית, חזר'ן זיך איבער אויכעט, איז במילא דער גאנצער ענין וואס איז דא דער גזירת פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, האט ער אויסגעטייטשט אז דאס גייט אויף בזמנינו זה, וואס איז דאך דער יאור? דער יאור איז דאך געווען דער מקור הפרנסה, דער נילוס, וואס איז געווען דער מקור הפרנסה וואס די מצרים האבן זיך פארלאזט אויף דעם. אין מצרים איז נישט געווען קיין רעגן, מצרים איז אלץ געווען על פי דרך הטבע פון דעם יאור וואס פון דארטן איז אויסגעוואקסן די אלע זאכן, דער יאור פלעגט עולה זיין ווי ס'ברענגט זיך אין רש י, און פון דעם האבן די האבן מצרים געלעבט, און דאס איז ביי זיי געווען די עבודה זרה של מצרים. און דער היאורה תשליכוהו איז דער טייטש אז מ'האט געוואלט אריינווארפן די אידישע קינדער אין דעם חינוך, אין דעם מצרים'דיגן חינוך. אז מען זאל גלייבן אין די פרנסה, מען זאל גלייבן אין טבע, מען זאל גלייבן אין די מקור הפרנסה, דער נילוס, וואס בזמנינו זה דאס דער אוניווערסיטע, דער לימודי חול, חכמות חיצוניות, און אז מען דארף עפעס האבן א תעודה, מען דארף זיין עפעס א מענטש אויף דער וועלט כדי צו קענען האבן פרנסה, און דער רבי האט שטארק געפירט א מלחמה אז דאס איז דאס איז די גזירת פרעה בדורינו זה, און אפילו דער כל הבת תחיון וואס שטייט אין פסוק אז די טעכטער האט מען נישט אריינגעווארפן אין יאור נאר תחיון, איז דער תחיון אויכעט האבן זיי געמיינט דעם תחיון אויף א מצרי'דיגן אופן, נישט אין דעם אידישן אופן. איז על כל פנים דאס איז געווען איינע פון די גרויסע מערכות. איז געווען א מעשה, א בחור וואס איז געקומען צום רעבן, געשריבן צום רעבן אז ער וויל גיין לערנען אין אוניווערסיטע, פאר אים איז געווען זייער נוגע און ער האט שטארק זיך איינגעבעטן. האט אים דער רבי געשריבן יעמאלט א בריוו. מורא'דיגע בריוו, און דער רבי האט אים געשריבן זאלסטו וויסן זיין אזוי, אז איך זעה אז ביי דיר איז אזוי שטארק נוגע, וועל איך דיר מסביר זיין, זאלסטו וויסן זיין אז א תלמיד פון תומכי תמימים, וואס לערנט אינעם רעבנ'ס א ישיבה, איז ער נישט נאר א מענטש פאר זיך אליין, זאלסט וויסן זיין אז דער רבי געפינט זיך צוזאמען מיט דיר, און בשעת. דו גייסט אין אן ארט, זאלסטו וויסן זיין אז דער רבי גייט צוזאמען מיט דיר אויכעט אויפן ארט, דו נעמסט מיט דעם צדיק, נעמסט מיט דעם רעבן, דעם נשיא, צוזאמען מיט דיר אויכעט. אזוי ווי ס'שטייט ביי הקדוש ברוך הוא, ביים אייבערשטן, שטייט דאך עמו אנכי בצרה, אז בשעת א איד געפינט זיך אין א צרה, איז דאך עמו אנכי בצרה, איז אויכעט על דרך זה צדיקים דומים לבוראם, איז דער צדיק געפינט זיך אויכעט צוזאמען מיטן. מיט זיינע תלמידים, עמו אנכי בצרה, ועל דרך ווי שטייט אין רמב ם, בנוגע ערי מקלט, תלמיד שגלה מגלים רבו עמו. ממילא אז אז דער תלמיד איז אין גלות איז דער רבי גייט מיט מיט עם אין גלות אויכעט. איז במילא זאגט ער עם, דאס וואס דיר ארט נישט פון זיך אליין אז דו געפינסט זיך אין א מקום סכנה אין א מקום אסור אין א מקום וואס איז נישט מתאים נישט פאסט נישט פאר א איד צו זיין דארטן, דאס איז דיין אייגענע זאך. אבער ווי שעמסט זיך נישט מיטנעמען דעם רעבן דעם צדיק צוזאמען מיט דיר אין דיין אין דיין אין דיין שמוץ. אזוי האט ער אים געשריבן א שארפער בריוו. איז געווען דעמאלט א המשך צו דעם וואס דער בחור האט גע'טענה'ט אז ער וויל טאקע נישט מיטנעמען דעם רעבן מיט זיך אין זיינע שמוץ ער אין די צ, אין די צייט, אין די שעות וואס ער וועט זיין אין, אין דעם ארט, אין דעם, מ'רופט דאס אן אין אמעריקע קאלעדזש, אין דעם יוניווערסיטי, ער וועט זיין אין דעם ארט, איז דעמאלט וויל טאקע דער רבי זאל נישט מיטגיין מיט אים, ער וועט, אין אנדערע צייטן וועט ער האבן דעם רעבן מיט זיך. האט אים דער רבי געזאגט, דו פון דיין זייט קענסטו טראכטן וואס דו ווילסט, אבער זאלסט וויסן זיין, אז די צ, אז א רבי, א צדיק, ווי נאר. ער פארבינדט זיך מיט א תלמיד, מיט א חסיד, מיט א אידן, איז דאס אזא פארבונד וואס איז א פארבונד נצחי, דאס איז אזא פארבונד וואס מען קען זיך קיינמאל נישט אפרייסן פון דעם, ובמילא זאלסטו וויסן זיין, דו קענסט טראכטן וואס דו ווילסט, אבער דער רבי גייט מיט מיט דיר, ובמילא אז דו גייסט אריין אין בלאטע, זאלסטו וויסן זיין אז דו שלעפסט אריין דעם רעבן צוזאמען מיט דיר אין בלאטע, ובמילא זאלסטו איבערטראכטן נאכאמאל, איך בעט זיך ביי דיר, יעצט זאלסטו מאכן ביים משנה זיין דיין החלטה און דעמאלט איז געווען דער המשך, כמובן אז דער בחור הערנדיג אזעלכע דיבורים איז ביי אים געווארן א שינוי אין זיין מחשבה און ער האט טאקע חרטה געהאט און שפעטער איז ער געווען איינער פון די גרויסע חסידים לשם ולתפארת. היינטיגע פרשה געפינען מיר דעם עמו אנכי בצרה. היינטיגע פרשה געפינט מען די מעשה מיט דעם סנה, משה רבינו, מורא'דיגע היסטאריע וואס די תורה דערציילט אונז, א מורא'דיגע מעשה, ומשה היה רועה, און די תורה דערציילט אונז אז משה רבינו, אנהייבנדיג פון דעם וואס אז משה היה רועה, איז געווען צאן יתרו, וואס דארטן זעט מען שוין, ווי די מדרש דערציילט, די באוואוסטע מדרש, וואס איז די מעשה פון משה היה רועה, וואס איז דא געשען? וואס וויל די תורה דערציילן אונז מיט דעם אז משה רבינו איז געווען א רועה צאן יתרו, וואס איז דאס נוגע? איז דאך דא דער באוואוסטער מדרש, דער באוואוסטער מדרש וואס דערציילט אז משה רבינו איז געווען מיט די צאן יתרו, און דערנאך איז געווען א מעשה אז עס איז געווען א ציגעלע, אדער א שעפסעלע וואס איז אנטלאפן פון דעם, פון די גאנצע סטאדע, פון דעם גאנצן, פון דעם צאן, משה רבינו האט נאכגעלאפן, און האט ער געזוכט און געכאפט און געגעבן צו טרינקען וואסער וכו' האט ער גענומען אויף די פלייצעס און שפעטער איז געווען אז דורך דעם האט ער געזען דעם סנה, דאס איז דער המשך הפרשה. איז דאך ידוע, ברענגט זיך פון בעל שם הקדוש, בעל שם טוב, אז דאס וואס איז געווען איז דאך נישט נאר א מעשה כפשוטו, איז דאך כמובן וגם פשוט אז משה רבינו, משה רבינו דאך געווען א צדיק, א הייכע נשמה, א נשמה דאצילות ווי שטייט אין חסידות, איז דאך כמובן וגם פשוט אז ביי משה רבינו איז נישט געווען, מען געדארפט אים בודק זיין מיט פשוט'ע שעפסעלעך. דאס איז געווען די ראיה אז משה רבינו איז א פיינער און א גוטער און א רחמן, וויבאלד אז ער האט זיך געשפילט מיט שעפסעלעך און געאכטונג געבן אויף זיי, און דאס איז געווען די איינציגע וועג ווי אזוי מען קען באקומען זען אז משה רבינו וועט זיין א גוטער רועה ישראל, מובן וגם פשוט אז די מעשה אין די מדרש האט אין זיך אסאך העכערע און טיפערע עניינים. ס'איז דאך ידוע וואס דער של"ה הקודש שרייבט, התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים, אז די זאכן וואס די תורה דערציילט אונז איז טאקע דא בעליונים, דארטן איז דער עיקר המעשה, די מעשה איז אין א העכערן אופן, נאר ורומזת בתחתונים, דאס האט זיך אפגעשפיגלט און אויכעט אויסגעטייטשט בתחתונים אין דער וועלט אויף א פשוט'ן אופן אויכעט, אבער דער עיקר המעשה, מדברת, איז גאר בעליונים. דערפאר ברענגט זיך פון בעל שם טוב אז וואס איז געווען די מעשה פון דעם צאן יתרו, זאגט דער בעל שם הקדוש אז אין יעדער איינער פון די שעפסעלעך איז געווען א ניצוץ פון א נשמה, דאס איז געווען נשמות קדושות, און משה רבינו זייענדיג מיט דעם צאן יתרו, וינהג את הצאן, דאס איז אלץ געווען ניצוצות קדושים פון נשמות קדושות, וואס משה רבינו האט זיי אנגעגרייט דורך דעם פאשען זיי יעמאלט, און דערנאך ווי דער בעל שם הקדוש זאגט אז לאחרי זה זענען זיי אלע געווארן תלמידיו של משה. אז די אלע נשמות זענען שפעטער געקומען און זענען געווען דער דור דעה, וואס משה רבינו האט זיי געגעבן די תורה און מגלה געווען זיי די אלע עניינים פון דעם דור דעה, דער דור דעה דאס איז געווען די נשמות וואס זיי זענען געווען דער צאן יתרו. וואס על פי זה איז טאקע מבואר אין חסידישע ספרים, דער רבי האט אמאל גערעדט וועגן דעם אין א פארברענגען אויכעט אויסגעטייטשט בפרטיות אז דאס וואס עס רעדט זיך דא אז משה רבינו איז געווען מיטן צאן יתרו און פלוצלינג איז געווען א שעפסעלע וואס איז אנטלאפן און זי איז געגאנגען ווייט וואס דאס רעדט גייט אויף א נשמה א ניצוץ א ניצוץ קדושה, אדער א נשמה קדושה, וואס אז זיי זענען דאך אלע נשמות זענען דאך כולם, ווי מען זאגט ברכנו אבינו כולנו כאחד, אלע נשמות זענען דאך איין זאך, און בשעת ס'איז דא א ניצוץ, א נשמה וואס פארלירט זיך, לויפט אריין אין מדבר, און פארקריכט ווייט, איז דעמאלט משה רבינו לאזט אפ כל ענייניו, און עמו אנכי בצרה, משה רבינו גייט זוכן נאך די נשמה, די פארלארענע נשמה, און פארנעמט זיך מיט איר אויף איר צו ארויסנעמען פון די בלאטע, און איר העלפן צוריק קומען צו איר ארט צור מחצבתו. און דאס איז דער סיפור המדרש, אז מען קוקט אויף דעם אינעם פנימיות הענין, אינעם רוחניות הענין, וואס איז דא געווען דארט, משה היה רועה וואס די תורה האט אונז באוויזן. וואס על פי זה איז דאך פארשטאנדיג דער המשך הענינים וואס די פרשה דערציילט אונז. אז מען נעמט די פרשה אין דעם אופן, און מען קוקט אריין אין דעם המשך הפרשה הייבט מען אן פארשטיין וואס איז דא געשען אין די מעשה פון דעם סנה. משה רבינו לויפט נאך א שעפסעלע, א ניצוץ, א נשמה, א פארלארענע נשמה, א נשמה וואס איז נעבעך פארקראכן, און משה רבינו לאזט אפ כל ענייניו און ער גייט זיך פארנעמען זען ווי אזוי מען קען ראטעווען אט די אידישע נשמה וואס איז פארלארן געגאנגען. און ער זעט אז נעבעך איז א פארמאטערטע נשמה, נעמט ער, ער גיט אים צו טרינקען וואסער, אין מים אלא תורה, ער נעמט אים אויף די פלייצעס, און ער, און ער, און ער, און ער, און ער פארנעמט זיך מיט דעם. וואס פאסירט דעמאלט, וואס דערציילט די תורה די המשך הפרשה? וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה. דער אייבערשטער באווייזט זיך צו משה רבינו בלבת אש מתוך הסנה. וואס איז דאס דער סנה? א קליין ביימעלע, א טרוקענע ביימעלע, א ביימעלע וואס האט נישט קיין פירות, א ביימעלע וואס האט נישט אפילו קיין בלעטעלעך, א טרוקענע ביימעלע פול מיט מיט דארנס, מיט קוצים ודרדרים, און און אין דעם ביימעלע געפינט זיך א פלאם פייער, און משה רבינו זעט וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. זאגט רש י, וואס האט דער אייבישטער באוויזן משה רבינו? קומט צו גיין רש"י, און רש"י זאגט, משום עמו אנכי בצרה. דער אייבישטער באווייזט משה רבינו דעם עמו אנכי בצרה. וואס איז דער טייטש פון דעם פון דעם מדרש? וואס איז דער טייטש פון דעם רש"י? דער משה רבינו זעט דעם עמו אנכי בצרה. איז מ' מ'רעדט וועגן די פסוקים דא. שפעטער גייט ווייטער, דער המשך הפסוקים. הייבט זיך אן פון דעם וואס ער זעט הסנה, דעם עמו אנכי בצרה, דאס הייסט אז דער אייבישטער באווייזט משה רבינו זאל וויסן זיין אז אידן געפינען זיך אין א סנה. ס'איז דא א מצב פון א סנה. א טרוקענער מצב, ס'איז נישט דא קיין, ס'איז טרוקן, ס'איז שטעכעדיג, ס'איז א מצב פון צרה, זאלסטו וויסן זיין אז ס'איז דא דער פלאם פייער, די שכינה געפינט זיך עמו אנכי בצרה, דער אייבערשטער געפינט זיך צוזאמען מיט אידן בעת צרתם. און דערנאך גייט דער גאנצער המשך הפרשה וואס גייט ממשיך ווייטער דעם ענין, ווי דער אייבערשטער איז מסביר משה רבינו דעם עמו אנכי בצרה, מען וועט באלד ווייטער ממשיך זיין רעדן ווי אזוי דאס שטייט אלץ אין די פרשה. אבער דא איז פאראנען ווי מען לערנט פשט וואס איז דא געשען וואס איז דא פאסירט פונקט אין דעם וואס איז דא געווען וואס משה רבינו דער אייבישטער האט געוואלט באווייזן זעט מען דא מורא'דיגע זאכן ווי דער ענין טייטש זיך אויף אין חסידישע ספרים פון תלמידי הבעל שם טוב וואס איז דא געווען פונקט. ס'איז דא דער טייטש וואס מען רעדט איצטער, דער עמו אנכי בצרה, אז דער אייבערשטער, די שכינה הקדושה, געפינט זיך צוזאמען מיט אידן בעת צרתם. משה רבינו איז ביי אים געווען, ער האט געזען אז אידן ליידן אין גלות, וואס איז דא דער ענין וואס אידן ליידן אין גלות? ס'ציט זיך שוין די גלות יארן לאנג און אידן ליידן אין גלות, אז ויאנחו בני ישראל מעבודה ווי מ'האט געלערנט פריערט אין די פרשה, האט דער אייבישטער באווייזט משה רבינו זאלסט וויסן זיין אז עמו אנכי בצרה, מ'דערציילט אויפן הייליגן רוזשינער אז בשעת ס'איז געווען בשעת מ'איז געקומען דער הייליגער רוזשינער דאך ידוע אז ס'איז געווען א גאנצער קטרוג אויף אים און מ'האט אים איינגעזעצט ער איז געווען אין תפיסה, א גאנצע אריכות הסיפור. דערציילט מען אז ס'איז געווען בשעת מ'איז געקומען נעמען דעם הייליגן רוזשינער אין תפיסה האט ער זיך שטארק צעוויינט און ער האט געזאגט שטייט אין תהלים מזמור לדוד השם רועי לא אחסר זאגט דוד המלך גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, פשוט'ער טייטש ווייל דוד המלך זאגט, אפילו עס קומט א מצב פון גיא צלמות, רחמנא ליצלן א איד געפינט זיך אין א מצב פון עת צרה, גיא צלמות, לא אירא רע, איך האב נישט מורא פון שלעכטס, ווייל איך ווייס אז דער אייבערשטער געפינט זיך צוזאמען מיט מיר כי אתה עמדי. האט דער רוזשינער געטייטשט, וויינענדיגערהייט, גם כי אלך בגיא צלמות, זאגט א איד צום אייבערשטן, לא אירא, איך האב נישט מורא פון דעם גיא צלמות, נישט דאס איז וואס ווייטיגט מיר. רע, וואס איז שלעכט? כי אתה עמדי. בשעת איך טראכט זיך אריין, אז דער עמו אנכי בצרה, אז איך ווייס אז די שכינה געפינט זיך צוזאמען מיט אונז אין גלות, אט דעמאלט, אט דאס איז די צרה. דאס איז וואס ווייטיגט מיר. האט דער הייליגער רוזשינער געזאגט, אט דאס וואס מען נעמט מיר צו אין טורמע, אין תפיסה, דאס אליין, דאס ווייטיגט מיר נישט. אבער איך ווייס אז שכינתא בגלותא. אז דער אייבישטער גייט מיט צוזאמען מיט מיר אין דעם עת צרה, דער רע כי אתה עמדי אז איך נעם מיט דעם אייבישטן צוזאמען מיט מיר. און דאס איז וואס מען זאגט עמו אנכי בצרה, דאס וואס דער רבי האט געזאגט דעם דעם חסיד דעם תלמיד, אז דו נעמסט מיט דעם צדיק מיט דיר, דו נעמסט מיט דעם רבי'ן מיט דיר, דעם עמו אנכי בצרה, אט דאס איז נאך ערגער פון דעם עצם ענין הגלות. ס'איז געווען אמאל א פארברענגען שבת פרשת שמות מיט ארום פערציג יאר צוריק, געווען א פארברענגען וואס דער רבי האט פארברענגט, ס'איז געווען א פייערדיגע פארברענגען שבת פרשת שמות, און דער רבי האט דעמאלט גערעדט אויף די פרשה, אויף די סדרה, אויף די פרשה פון דעם סנה. און דער רבי האט זיך געשטעלט אויף דעם רש"י, די וואס זענען געווען ביי יענעם פארברענגען דערציילן אז ס'איז פשוט געווען א מחזה איום ונורא, ווי דער רבי האט זיך געגאסן טרערן און געוויינט און גערעדט מיט אזא מין קאך, מיט אזא מין ברען, מיט אזא מין פלאם פייער, אויסגעטייטשט די סדרה, אויסגעטייטשט דעם רש"י פון היינטיגע סדרה. אין אן אופן פון דעם עמו אנכי בצרה פארשטיין וואס איז דא פארגעקומען אין דעם סנה. וואס לכאורה דא פרעגט זיך פשוטע שאלות, בשעת מען ליינט די פרשה, משה רבינו שטייט ער זעט דעם לבת אש מתוך הסנה, און וואס שטייט ווייטער אסורה נא ואראה, משה רבינו דערנענטערט זיך צו דעם צו דעם פייער, צו דעם פלאם פייער, המראה הגדול הזה, און דער אייבישטער זאגט אים, אנכי אלוקי אביך, דער אייבישטער קומט צו אים, מיט די גרויסע געטליכע בשורה טובה, אז אט אט קומט מען ארויס פון דעם גלות, דער אייבישטער זאגט משה רבינו, אנכי אלוקי אביך, יא, און ער זאגט אים אז ער זעט, יא, ראה ראיתי, זאלסטו וויסן זיין, איך זע דעם מצב פון אידן, איך זע ווי אידן ליידן אין גלות, שמעתי, איך הער זיך צו צו אלע, ידעתי את מכאוביו, איך פיל, ידעתי, נישט איך ווייס, ידעתי איז דעת, התקשרות, איך דערהער, איך פיל, איך פיל זייערע ווייטאגן, און וארד להצילו, עס איז געקומען די צייט איך וויל זיי ארויסשלעפן פון גלות, און איך וויל דיר שיקן, אז דו זאלסט זיין מיין שליח אויף גיין ארויסנעמען אידן פון גלות. וואס שטייט ווייטער אין די פרשה? משה רבינו זאגט צום אייבערשטן, איך וויל קומען צו גיין צו אידן, הנה אנכי בא, איך וויל קומען צו גיין צו אידן אל בני ישראל, און איך וועל זיי פארזאגן, דערצייל זיי, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, דער אייבערשטער האט געשיקט, ואמרו לי מה שמו, וועל אידן זאגן, וואס איז זיין נאמען, מה אומר אליהם, וואס זאל איך זיי ענטפערן? שטייט ווייטער, יא, אז ער האט געענטפערט, ויאמר אלוקים אל משה, אקיה, א' ק', י' ק', דעם הייליגן נאמען, יא, אהיה אשר אהיה, יא, דערנאך זאגט ער ווייטער, אקיה שלחני אליכם, קומט צו גיין רשי, און רשי זאגט, וואס האט דער אייבישטער גע, וואס איז דא געשען? משה רבינו טענהט צום אייבערשטן, מה שמו? יא, אז די אידן וועלן פרעגן וואס איז דער נאמען? זאגט רשי, דער אייבערשטער האט אים געענטפערט, דעם אקיה אשר אקיה, וואס מיינט דאס? טייטש רשי, אהיה עמהם בצרה זאת, איך וועל זיין מיט זיי אין די צרה, אשר אהיה עמהם, איך וועל זיין מיט זיי צוזאמען אויכעט אין אנדערע צרות, נאך גלויות, משה רבינו דעם אייבערשטן, וואס דערמאנסטו זיי אן אנדערע צרות? און נישט גענוג די צרה וואס זאל, מוזטו דערמאנען זיי דערצייל זיי אז ס'גייט זיין נאך צרות, האט דער אייבערשטער אים געזאגט ביסט גערעכט נאר זאג עס נאר איינמאל אקיה. פרעגט זיך א פשוטע שאלה, וואס איז דא געשען? וואס האט משה רבינו געזאגט דעם אייבערשטן? אלע מפרשים שטעלן זיך אויף דעם, משה רבינו זאגט איך וועל גיין צו אידן, איך וועל זיי זאגן אז דער אייבישטער אלוקי אבותיכם אלוקי אביכם וויל אייך ארויסנעמען פון גלות, ואמרו לי מה שמו, וואס איז זיין נאמען? וואס פאר א שאלה איז דאס? האט משה רבינו געפרעגט, אידן וועלן פרעגן מה שמו? וואסער א נאמען? אידן ווייסן נישט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, זיי דארפן וויסן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, דאס פונקט וואס דאס איז וואס פעלט אידן, ס'איז אפאר קשיות דא, ערשטנס, אידן שטייען און מוטשען זיך אין גלות, זענען פארהאוועט, פארמאטערט, אויסגעמוטשעט, פארביטערט, פול מיט יסורים, קומען צו גיין משה רבינו, זאגן זיי אז דער אייבערשטער אויס מיט גלות, זיי פרעגן א נאמען, דאס וואס אידן וועלן וועלן וויסן דעם נאמען, נאך מער, אידן האבן נישט, ס'האט זיי געפעלט דעם נאמען, אידן האבן נישט געוואוסט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, אידן האבן דאך געווען מאמינים בני מאמינים, אידן זענען דאך געווען אלוקי אביכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, זיי האבן געוואוסט אז ס'איז דא א גאט, און ער איז דעם אייבערשטן, און ער איז, וואס האט זיי געפעלט? וויפיל מאל שטייט שוין אין די פרשה פריערט, וואסער א נאמען זאגט ער? דער נאמען אהקה, וואס איז דא דער נאמען? אלף קעי יוד קעי, וואס איז דא דער, וואס איז דא, וואס גייט דא פאר? וואס איז דא די שאלה, וואס איז דא דער ענטפער? איז אלע מפרשים פרעגן טאקע די שאלה, דער רבי האט אבער פלעגט, דער רבי האט געזאגט, איך רעד צו א בן חמש למקרא, א רש"י, יא, דער רבי פלעגט זיך פירן אין די פארברענגענס, לערנען מיט קינדער, לערנען א רש"י. און אויסטייטשן די רשי ווי א בן חמש למקרא, רשי האט דאך געשריבן פשוטו של מקרא, ווי אזוי איז מען מסביר די פרשה צו א בן חמש למקרא, בן חמש למקרא, א קינד וואס לערנט פשוטו של מקרא, ווייסט נישט קיין קבלה, ווייסט נישט קיין שמות, ווייסט נישט קיין הייליגע זאכן, דא קערט זיך א וועלט, ס'איז דא א מורה נבוכים, ס'איז דא מפרשים, ס'איז דא אברבנאל, ס'איז דא נאך, ס'איז דא אור החיים, ס'איז דא א וועלט מיט ביאורים מיט הסברים על פי קבלה און על פי פשט און על פי דרוש. וואס איז אבער אין פשוט פשט אויף א קינדערישן אופן וואס איז דא געשען וואס איז דא דער וואס האט דא פאסירט וואס איז דא געווען דער דו שיח וואס איז דא געווען דער דער דער דער חקירה ודרישה וואס האט משה געטיינט וואס דער אייבישטער האט אים געענטפערט האט דער רבי האט דעמאלט געזאגט מורא'דיגע ווערטער אויסגעטייטשט די פסוקים דער אייבישטער ווערט נתגלה צו משה רבינו אינעם סנה, משה רבינו זעהט דעם גילוי השכינה לבת אש מתוך הסנה, עמו אנכי בצרה. משה רבינו הערט פון דעם אייבישטן, דער אייבישטער זאגט אים, הער זיך איין, זאלסטו וויסן זיין, איך זעה אלץ, איך פיל אלץ, איך בין דא, וארד להצילו, ס'איז געקומען די צייט איך וויל זיי ארויסשלעפן פון גלות. זאגט משה רבינו צו דעם אייבערשטן, הנה, ווי זאגט אין פסוק, משה רבינו זאגט צום אייבערשטן, הנה אנכי בא אל בני ישראל, איך וועל קומען צו גיין צו אידן, און איך וועל זיי זאגן, ואמרתי להם, וואס זאל איך זיי זאגן? איך גיי זיי דערציילן די גרויסע נייעס, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם. איר וויסן זיין, ס'איז אריבערגעגאנגען שוין איבער צוויי הונדערט יאר, וואס אידן מוטשען זיך און ארבעטן אין א שווערן גלות אין מצרים, פארמאטערט און אויסגעהאוועט, און זיי זעען נאר חושך און העלם והסתר, זיי זעען נאר א מצב פון, פון, פון, פון, פון חומר ולבנים. זאלט איר וויסן זיין, דער אייבערשטער קומט צו גיין ארויסנעמען אידן פון גלות. ואמרו לי, טענה'ט משה רבינו צו דעם אייבערשטן, מה שמו? וואס מיינט דאס מה שמו? פשוט, מה שמו? ס'איז דאך לפי מעשי אני נקרא. דער אייבערשטער, שטייט אין מדרש און אלע ווייסן, דער אייבערשטער דאך האט דאך נישט, איז דאך העכער פון אלע שמות. דער שם איז דאס לפי מעשי אני נקרא. יעדער שם האט צו טון מיט א הנהגה, ס'איז דא א הנהגה פון מידת הרחמים, ס'איז דא א הנהגה פון מידת הדין, ס'איז דא א הנהגה פון דעם שם, דעם אנדערן שם. אידן וועלן טענה'ן צו משה רבינו, זאג מיר משה רבינו מה שמו? וואס פאר א הנהגה איז דאס? וואס פאר א הנהגה איז דאס וואס מיר מוטשען זיך אין גלות אזויפיל הונדערטער יארן? און דא האט דער רבי זיך גענומען צו און אויסגעפלאצט מיט א מורא'דיגע געוויין. אידן האבן געליטן דארטן ביי פרעה צוויי הונדערט יאר, נישט נאר דאס ויקום מלך חדש, און די גזירות וואס פרעה האט געמאכט, און כל הבן הילוד היאורה תשליכו, דערנאך קומט צו גיין רשי און זאגט נאך מערער, אז פרעה איז געווארן קראנק, און וואס האט ער געטון, רחמנא לצלן, גע'שחט'ן אידישע קינדער, און זיך געבאדן אין זייערע בלוט. שרייט משה רבינו, טענה וואס אידן וועלן טענה'ן מה שמו? וואס איז דאס די הנהגה? ווי אזוי קענען מיר נעמען אט די הנהגה וואס וואס וואס גע וואס אידן מוטשען זיך אין גלות אזויפיל יארן און ליידן צרות און אידישע בלוט ימען ימען טייכן פון ימען פון בלוט וואס פון אידן פון הונדערטער יארן און טויזנטער יארן פון גלות? וואו איז דא די הנהגה? וואסערע הנהגה איז דאס? מה אומר אליהם? ווי אזוי זאג איך דאס? ווי אזוי בין איך עס מסביר? ענטפערט דער אייבישטער צו משה רבינו, אהיה אשר אהיה. זאגט משה רבינו, דער משה רבינו, דער אייבישטער זאגט צו משה רבינו, אהיה עמהם בצרה זו, עמו אנכי בצרה. וואו דו, וואס מיינסטו איך געפין זיך אין רקיע השביעי? איך געפין זיך צוזאמען מיט יעדער אידן בשעת א איד מוטשעט זיך, בשעת א איד ליידט, בשעת א איד געפינט זיך אין א מצב פון עת צרה, זאלסטו וויסן זיין אז דער אייבערשטער געפינט זיך צוזאמען מיט אים אין גלות. שכינתא בגלותא האט דער רבי געטייטשט. וואס איז די טייטש שכינתא בגלותא? נישט נאר דער אייבישטער געפינט זיך אין מקום הגלות, נאר דער אייבישטער געפינט זיך אין דעם צער הגלות, עמו אנכי בצרה, קען זאגן דער אייבישטער געפינט זיך מלא כל הארץ כבודו, איז במילא איז ער בכל מקום, ניין, וואס דער אייבישטער איז מסביר משה רבינו ווי רשי טייטשט א קינד, דו פרעגסט מה שמו וואס פאר א נוגע איז דאס, זאלסטו וויסן זיין אז בשעת א איד ליידט איז עמו אנכי בצרה אהיה עמהם בצרה זו, איך געפין זיך אין זייער צרה, איך פיל זייער צרה. און ווי ס'ווערט אויסגעטייטשט אין חסידות, דער אלטער רבי טייטשט, ברחמיך הרבים רחם עלינו, טייטשט דער אלטער רבי אין אסאך מאמרים, אלוקי עולם ברחמיך הרבים רחם עלינו, וואס זאגט א איד צום אייבערשטן? ברחמיך הרבים. טייטשט דער אלטער רבי, ס'איז דאך א רחמנות אויף א נשמה, ס'איז דאך א רחמנות אויפן אידישן פאלק וואס געפינט זיך אין גלות. ס'איז דא וואס מיר פארשטייען, מיר פילן דעם רחמנות, א איד מוטשעט זיך, א איד ליידט צרות, א איד האט נישט קיין פ, מוטשעט זיך אויף פרנסה, מוטשעט זיך אין צער גידול בנים, מוטשעט זיך אין שלום בית, מוטשעט זיך רחמנא לצלן אין יסורים, מוטשעט זיך אין שעבוד גליות, א איד מוטשעט זיך אין גלות. אבער וויפיל מיר פילן דעם גודל הרחמנות אין גלות, דער אייבישטער פילט עס אסאך מער. אבינו אב הרחמן, דער אייבישטער וואס ער איז דער אבינו און ער איז אב הרחמן, ברחמיך הרבים, דיין רחמים איז דאך רחמים רבים, דו ווייסט דאך דעם אמת'ן גודל הרחמנות, דער אייבישטער זעט דאך דעם אמת'ן צער וואס אידן אפילו כאפן זיך נישט, איז דאס זאגט משה רבינו, דאס זאגט דער אייבערשטער צו משה רבינו, אהיה עמהם בצרה זו, זאלסטו וויסן זיין אז איך געפין זיך מיט א אידן בעת צרתו, איך בין נישט נאר געפין זיך מיט אים, איך פיל זיין צער נאך מער וויפיל ער פילט אליין. אמאל געהערט א מוראדיגע מעשה. ס'איז געווען א חסיד, האט ער געהייסן ר' שמחה גאראדעצקי. שמחה גאראדעצקי איז געווען נאך פונעם רבי'ן רש"ב'ס תלמידים אין תומכי תמימים אין לובאוויטש, שפעטער איז ער געווען פון די גרויסע בעלי מסירות נפש אין רוסלאנד בשעת ס'איז געווען די קאמוניסטן, איז ער געווען פון די מוראדיגע בעלי מסירות נפש וואס איז ארום געפארן אין אלע שטעטלעך, געבויעט חדרים, ישיבות, דער פריערדיגער רבי האט אים ארום געשיקט ביז מ'האט אים אריינגעזעצט אין תפיסה געווען אין סיביר איז דורכגעגאנגען אלע שבעה מדורי גיהנום ס'איז געווען א תקופה וואס ער פלעגט ארום גיין פלעגט ארום פארן די שטעטלעך אין רוסלאנד אין די ערשטע יארן נאך פון פריערדיגן רבי'ן איך דערצייל דאס מיין איך הונדערט יאר צוריק בערך תרפ"ב אין יענע יארן הונדערט יאר צוריק שווערע יארן אין רוסלאנד יא ס'איז געווען נאך די הסתלקות פונעם רבי'ן רש"ב פריערדיגער רבי איז געווען ערשט אין התחלת הנשיאות שלו איז געווען א שווערע תקופה, עס איז געווען א עת צרה, און עס איז נישט געווען קיין געלט, עס איז נישט געווען קיין פרנסה, און זיי האבן זיך געמוטשעט, און די קאמוניסטן האבן אנגעמאכט אלע צרות שבעולם, פארמאכט חדרים, פארמאכט ישיבות, און ער פלעגט ארום פארן די שטעטלעך אלס א שדר, אלס א שליח פון דעם רעבן, צו קלייבן געלט, צו העלפן בויען מוסדות, און עפענען ישיבות, און זיך פארמאכט, ער האט געטון מורא'דיגע מסירות נפש פארנדיג ארום. איז ער, פלעגן די חסידים אים געבן די פדיונות, די קוויטלעך, די צעטלעך, בריוולעך וואס חסידים פלעגן שרייבן צום רעבן, בקשות, ברכות. האט ער געהאט א גאנצע פעקל. איז ער אנגעקומען צום פרידיגע רעבן, ער וואלט אמאל געווען אין ראסטאוו, געברענגט דעם פעקל, און האט געזען ווי דער פרידיגע רבי נעמט ארויס א צעטל, און ער הייבט אן ליינען, און ער, ס'גיסט זיך בדמעות שליש, ממש בכיות נוראות, אויף איין צעטל. נאכער איז געווען א צווייטער צעטל, נאכאמאל די זעלבע מחזה, בכיות נוראות א משך זמן כפשוטו. און אזוי איין צעטל נאך א, ביז ער האט פשוט מורא געהאט אז עס שאדט דעם רב'נס געזונט. מען ווייסט דעמאלט אז פריערדיגע רבי איז געווען נישט געזונט דעמאלט א תקופה. עד כדי כך מצטער בצרתם של ישראל אז ס'איז געווען פשוט נישט געקענט פארטראגן מער. די קומענדיגע מאל וואס ער איז ארום געפארן אין די שטעטלעך, ער איז ארויס געפארן נאך א מאל, האט ער דערציילט חסידים און געזאגט, חברה, דער רבי, יעדע, איר זאלט וויסן זיין, אז דער רבי איז זיך מצטער בצרתכם, מער וויפיל איר זענט מצטער אין זיין אייגענע צרה. און האט זיי דערציילט די בכיות נוראות ווי דער רבי האט געוויינט אויף יעדע צעטל. חסידים האבן דאס דערהערט האבן זיי אויפגעהערט שרייבן. ער איז געקומען די קומענדיגע מאל צוריק צום פרידיגער רעבען פרעגט ער אים וואו איז די בריוולעך זאגט ער ניקס קיינער האט נישט געשריבען גארנישט פרידיגער רעבע גערעדט צו אים זייער שארף און געזאגט אויפן רעבען דארף מען נישט קיין רחמנות האבן און האט אים געזאגט זאלסט וויסן זיין אז יעדע בריוו און יעדע צעטל פון חסידים דאס איז נוגע בנפש יא און זאלסט צוריק גיין נאכאמאל און בעטן און מעורר זיין ביי חסידים אז מען זאל שרייבן און בפרטיות דאס איז דער עמו אנכי אהיה עמהם בעת צרתם. און דאס באווייזט דער אייבישטער צו משה רבינו בשעת די אידן שטייען אין א מצב פון גלות, און דאס איז דער אקיה אשר אקיה, זאלסטו וויסן זיין אי בצרה זו אי אין אנדערע צרות, א איד דארף וויסן זיין אז מען געפינט זיך אין גלות, א איד איז קיינמאל נישט אליין. א איד דארף וויסן זיין אז עמו אנכי בצרה, מען געפינט זיך אין זמנים, שווערע זמנים, ביטערע זמנים, א איד דארף וויסן זיין אז בכל זמן ובכל מקום איז דער אייבישטער די שכינה געפינט זיך צוזאמען מיט אים בעת צרתו און ער לעבט מיט צוזאמען די צרה, איז במילא איז מען בטוח אז דער אייבישטער וועט אים ארויסשלעפן פון די צרה, און ס'וועט קומען די צייט וועט ער זען טאקע דעם רחמים רבים, דאס איז דער המשך, אז נאך דעם א' ק' י' ק' וואס שטייט, וואס שטייט ווייטער, ויאמר אליו נאכאמאל, דא שטייט אן שם י' ק' ו' ק' שם הוויה, נאכן נאכן פסוק אקיה אשר אקיה, ויאמר עוד אלוקים כה תאמר אל בני ישראל, הוויה אלוקי אבותיכם י' ק' ו' ק', דא שטייט שוין י' ק' ו' ק' שם הרחמים, ס'דא א זמן פון אקיה א זמן פון הסתר, דעמאלט וועסטו וויסן זיין עמו אנכי בצרה. ס'שטייט פון אלטן רעבן, אז די חילוק צווישען אקיה, דאס איז לשון עתיד, הוויה איז לשון הווה. דאס איז די טייטש אז מ'זעט נישט איצטער, אבער ס'קומט די צייט וואס מ'וועט עס זען, רחמים גלויים, און דעמאלט וועט מען זעהן אז די גאנצע זאך איז גאר געווען רחמים גלויים מלכתחילה, אודך השם כי אנפת בי, מ'וועט מ'וועט דערקענען מען דארף פארשטיין די גאנצע וואס איז דא געווען אז עס איז אלץ געווען דער יתרון האור מתוך החשך. אט דאס איז די פרשה פון דעם סנה ווי אזוי דאס איז אויסגעטייטשט אין די פרשה פון איין זייט דאס ווי מען טייטשט אויס דעם סנה בנוגע די שכינה. דערנאך איז דא אין חסידישע ספרים א טיפערע טייטש פארבונדן מיט אידן, אידישן פאלק. דער שפת אמת ברענגט, און אין נאך ספרים ברענגט זיך פון תלמידי הבעל שם טוב, אז דער פשט בלבת אש מתוך הסנה גייט גאר אויף א נשמה, אויף אידן. און וואס דער אייבערשטער האט געוויזן דעם משה רבינו, האט ער אים געוויזן אז א איד, דער אייבערשטער האט געוויזן משה רבינו ווי אזוי מען דארף קוקן אויף א אידישע נשמה, און דא איז דא דער טייטש סנה א נשמה, ס'איז דא א נשמה וואס איז א בחינת סנה, א טרוקענע נשמה, מ'זעט נישט קיין געטליכקייט, מ'זעט נישט קיין אידישקייט, מ'זעט נישט קיין הנהגה פון תורה ומצוות, זאגט דער אייבישטער צו משה רבינו זאלסטו וויסן זיין בלבת אש מתוך הסנה, אז יעדע אידישע נשמה האט א פלאם פייער ברענט צו דעם אייבישטן, שפת אמת ברענגט פון מדרש, אז דער מדרש דא אויפן פסוק בלבת אש מתוך הסנה זאגט דער מדרש אז דאס איז דער עניין פון קול דודי דופק פתחי לי אני ישנה וליבי ער זאגט דער מדרש אין היינטיגע סדרה אני ישנה בגלותא וליבי ער להקדוש ברוך הוא און דאס איז דער לבת אש מתוך הסנה אז א איד אפילו ער געפינט זיך אין חושך הגלות און ער געפינט זיך אין שווערע ביטערע זמנים זאל ער וויסן זיין אז בלבת אש מתוך הסנה אין יעדע אידישע נשמה אפילו א איד וואס קוקסט אויף אים זעסטו א סנה זעסט א נשמה וואס קוקט אויס א טרוקענע נשמה א שטעכעדיגע נשמה, א נשמה וואס איז א ליידיגע נשמה, זעסט נישט אין דיר קיין תורה ומצוות, זעסט נישט פשטתי את קטנתי ווי דער פסוק זאגט אינעם המשך דארט אין שיר השירים, אן קיין לבושים פון תורה ומצוות זאלסטו וויסן זיין, אני ישנה בגלותא אבער לבי ער להקדוש ברוך הוא, ס'איז דא די לבת אש, און והסנה איננו אכל, דער פלאם פייער ווערט קיינמאל נישט פארלאשן. און דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו, זאגט דאס פארן אמת, משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן, ער פרעגט, מי אנכי אז איך זאל גיין צו אידן ארויסנעמען אויס פון גלות, דערנאך פרעגט ער, פארוואס זענען זיי ראויים, רשי זאגט, אז משה רבינו האט געפרעגט וכי אוציא את בני ישראל ממצרים אידן זענען ראוי צו די גאולה משה רבינו האט געוואלט פארשטיין האט געזען אידן האט געזען אז הללו עובדי עבודה זרה וואס טוט זיך דא וואו זענען אידן גרייט צו די גאולה זאגט אים דער אייבערשטער זאלסט וויסן זיין אז בלבת אש מתוך הסנה א אידישע נשמה האט א פלאם פייער צו דעם אייבערשטן אפילו אין דעם גרעסטן אינעם גרעסטן העלם והסתר און גרעסטן חושך הגלות. און דא איז דא א מורא'דיגע מעשה פון דעם אלטן רבי'ן, מען געפינט זיך דאך אין טעג פאר כ"ד טבת, איז דא א מורא'דיגע מעשה פון דעם אלטן רבי'ן. דערציילט אז דער אלטער רבי אין די ערשטע יארן נאך די הסתלקות פונעם מעזריטשער מגיד, איז דער אלטער רבי ארום געפארן אזוי ווי אלע תלמידי המגיד, ס'איז געווען דאך ידוע אז דער מעזריטשער מגיד מצד א סיבה פון בריאות הגוף, האט ער נישט געקענט פארן, נישט געקענט ארום גיין צופיל, האט ער געשיקט זיינע תלמידים זיי פלעגן ארום פארן, דערציילט דאך ביי חסידים ביי די תלמידי המגיד וואס זיי האבן אויפגעטון, אהה, טויזענטער בעלי תשובה'ס, כידוע, רבי אהרן הגדול מקארלין, וואס דער אלטער רבי האט אויף אים געזאגט אז אין די פאר יארן וואס ער האט געלעבט האט ער געלעבט ווייניג, האט ער געברענגט, האט ער געברענגט צענדליגער טויזענטער בעלי תשובה'ס מיט זיינע נסיעות, דער אלטער רבי פלעגט ארום פארן אין די שטעטלעך, איז דאך ידוע אז דער אלטער רבי פלעגט דאך זיין אין די שטעטלעך פון די בני תורה, אין ליטע און די אלע ערטער ס'איז געווען ישיבות ס'איז געווען בני תורה, איז איינע פון די סיפורים וואס דער פרידיגער רבי, דער רבי ריי"צ דערציילט אין זיינע שיחות, איז געווען א סיפור אז דער אלטער רבי איז געווען אין מינסק, איז געווען א עיר גדולה לאלוקים, ס'איז געווען א שטאט וואס דארטן איז געווען, דער אלטער רבי אליין איז דאך געקומען פון דארטן, דאס הייסט ער האט דאך געלעבט דארטן יארן. זיין שווער האט דארטן געוואוינט, איז דער אלטער רבי געווען דארטן, ס'איז געווען א גרויסער וויכוח אין מינסק פון די גדולי המתנגדים, און ס'איז געווען טענות אויפן בעל שם טוב דעמאלט, איז געווען צוויי טענות וואס מ'האט גע'טענה'ט דעמאלט, צוויי שטארקע טענות וואס מ'האט געוואלט אז דער אלטער רבי זאל געבן צו פארשטיין. איין טענה איז געווען אז זיי האבן געהערט אז דער בעל שם טוב איז זייער שטארק מקרב די אנשים פשוטים, און ער רעדט אין די מעלה פון אנשים פשוטים און זייער קיום המצוות און זייער תפילה, וויפיל ס'איז טייער ביי דעם אייבערשטן, א איש פשוט א פשוט'ער איד, וואס מיט דעם איז מען מזלזל אין דעם אין די, דורך דעם וואס מען מאכט פון די אנשים פשוטים מען גיבט זיי אזויפיל פלאץ, קען דאס גורם זיין א זלזול אין כבוד התורה וכו'. און דערנאך איז געווען א צווייטע טענה בנוגע צו די תלמידי חכמים אז דער בעל שם הקדוש זאגט אז אפילו א תלמיד חכם און א צדיק דארף אויכעט טון תשובה. וואס מיינט דאס ער דארף טון תשובה? פארשטאנען בעפאר עס איז, דאס הייסט נאך א זלזול אין כבוד התורה. האט דער אלטער רבי זיי געזאגט. אז איך בין געווען אין מעזריטש האב איך געהערט פון מיין רעבן פון דעם מעזריטשער מגיד וואס ער האט געזאגט אין נאמען פון דעם בעל שם טוב אז די שיטת הבעל שם טוב אין התגלות החסידות איז מיוסד אויף דעם ערשטן התגלות פון דעם אייבערשטן צו משה רבינו מתוך הסנה און ער האט געזאגט אז בשעת משה רבינו איז דאך געווען א תלמיד חכם, משה רבינו איז געווען א נשמה גדולה, א נשמה גבוהה, געווען א צדיק, משנולד נתמלא הבית כולו אורה. ווען משה רבינו איז געקומען צו גיין און ער האט געזען דעם סנה, משה רבינו האט געזען א איש פשוט, וואס דער אייבישטער האט געוויזן משה רבינו האט אים געוויזן א סנה האט אים געוויזן א נשמה און ער האט אים געוויזן א נשמה פון א איש פשוט פון א עם הארץ א איד א וואס מוטשעט זיך און לעבט אין מארק און דא און ער האט נישט קיין צייט צו לערנען און דאווענען ער ווייסט פון גארנישט א פשוט'ער פראסטער אידישער אידישע נשמה א סנה. אבער בשעת ער זאגט א פסוק תהלים, אדער ער זאגט א פסוק אין דאווענען, און ער גיבט א קרעכץ, אדער ער הארכט זיך צו צו א שיעור עין יעקב א שיעור אין גמרא און ער פארשטייט נישט צופיל אדער ער גיבט א קרעכץ, ס'ווערט ביי אים א צמאון, א פלאם פייער פון א צמאון צו געטליכקייט. משה רבינו האט געזען ווי אזוי א אידישע נשמה האט א צי און א משכה און א צמאון צו געטליכקייט, און דער צמאון וואס א נשמה האט צו אלוקות, צו געטליכקייט, איז דאס הסנה איננו אוכל. ס'ווערט קיינמאל נישט פארלאשן, ס'ווערט קיינמאל נישט, ער ווערט קיינמאל נישט זאט, שטענדיג האט ער נאך מער צמאון, נאך מער צמאון, אה, פארוואס, פארוואס האב איך נישט, פארוואס דערהער איך נישט, פארוואס פיל איך נישט, ער האט א הרגש אלוקי. און דאס איז דער גודל היוקר פון א אידישע נשמה. דער פלאם, פייער, ליבשאפט, עמו אנכי בצרה, האט דער בעל שם טוב געטייטשט. צרה גייט אויף דער וועלט עולם הזה הגשמי. א נשמה וואס וואלגערט זיך אין עולם הזה הגשמי, אין די צרה פון עולם הזה, און עמו אנכי, פון דעסטוועגן האט ער א אמונה, האט א ווארימקייט, האט א צמאון, האט א ברען צו געטליכקייט. אָט דאָס האָט מעורר געווען דעם יוקר פון אנשים פשוטים. פון דער צווייטן זייט האָט משה רבינו געזאָגט, אסורה נא ואראה. ויאמר משה, אסורה, זאָגט רש"י, אסורה מכאן ואתקרב לשם. משה רבינו האָט אָפּגעלאָזט זיין אָרט און האָט זיך דערנענטערט. דאָס איז תשובה. דאָס האָט געפועלט א התעוררות תשובה ביי משה רבינו. דאָס איז נישט קיין תשובה אויף חטאים. דאס איז די תשובה פון השובת הנפש, דאס איז די תשובה פון אסורה מכאן, ווי הויך און ווי גוט און ווי טיף משה רבינו איז געווען אין זיין מדריגות אין קדושה און תורה און עבודת השם, דערהערנדיג דעם צמאון אש האלוקי וואס א איד האט דעם להבת אש וואס הסנה איננו אוכל, האט דאס מעורר געווען ביי משה רבינו במדרגתו א תנועה פון תשובה פון והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה א צמאון צום אייבערשטן אין אסאך א שטארקערן אופן און דאס איז דער יסוד פון תורת הבעל שם טוב ווי אזוי מען דארף קוקן אויף א אידישע נשמה ווי אזוי מען דארף קוקן אויף א אידן זייענדיג אין גלות אין חושך אין העלם והסתר דארף מען וויסן זיין אז אני ישנה בגלותא אבער ליבי ער יעדער אידישע נשמה האט א צמאון צו געטליכקייט. און פון דעם נעמט זיך די אמת'ע, געטליכע, אהבת ישראל וואס די בעל שם טוב האט אונז אויסגעלערנט, ווי אזוי מען דארף ליב האבן יעדער אידן מיט אהבה עצמית, מען דארף ליב האבן יעדן אידן מיט אהבה אין סופית, און דורך דעם איז קען מען אים דערנענטערן, מעורר זיין ביי אים די נשמה, ארויסשלעפן אים פון זיין אייגענע גלות, פון זיין אייגענע בלאטע, און אזוי ווי יעדער איינער פון אונז, די ארויסקריכן פון אונזער גלות פנימית, ארויסקריכן פון אונזער אייגענעם גלות, און מעורר זיין די נשמה און ארויס און גואל זיין ווי דער בעל שם טוב זאגט דאך אז יעדער איד האט דאך א ניצוץ המשיח בנפשו, און דורך דעם ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין מאור עיניים, ר' נחום טשערנאבלער ברענגט בשם הבעל שם טוב אז דאס איז דער ניצוץ המשיח וואס געפינט זיך בכל אחד ואחד, און מ'דארף מעורר זיין דעם ניצוץ. ארויסגיין פון דעם אייגענעם גלות פנימית וועלן מיר אלע זוכה זיין בקרוב ממש טאקע צו די גאולה שלימה, שלח נא ביד תשלח, ביד מי שאתה עתיד לשלוח ועוד דאס איז משיח בן דוד, אז פון די גאולת מצרים וואס מען לערנט אין היינטיגע סדרה וועט מען זוכה זיין בקרוב בימינו צו די גאולה העתידה, די גאולה אין משיח צדקינו, מען וועט זוכה זיין צו הערן די תורה חדשה, די תורה, פנימיות התורה, די סודות התורה, פון משיח צדקינו בכבודו ובעצמו.